היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט ז פרשת וארא שיחה ג די דריטע שיחה אין פרשת וארא עמוד נײַן און זעכציק זייער א געשמאקע רשי שיחה דער רבי עט אראפברענגען א פסוק עט אראפברענגען א רשי און זאגן וואס איז מכריח רשי און וואס האט געקוועטשט רשי צו לערנען אזוי דעם פסוק אנדערש ווי אנדערע פשטני המקרא, און לויט דעם וועט ווערן שווערע שאלות אויף רשי וואס אינגאנצן רשי נישט פארשטאנדיג, און דער רבי וועט מאכן א חידוש נפלא וואס רשי האט דא, וואס רשי האט דא געוואלט. לויט דעם עט ווערן פארשטאנדיג דער די רשי, און לויט דעם עט ווערן עכט פארשטאנדיג די שאלות וואס מיר האבן אין חומש פון איין פלאץ אויפן צווייטן פון פרשת שמות אין פרשת וארא ווי מיר וועלן זען אין די שיחה צום סוף דער רבי אראפברענגען דעם יינה של תורה די רמזים וואס איז דא אין רשי יינה של תורה און עט מסביר זיין דעם תפקיד פון משה רבינו וואס וואס איז משה רבינו'ס תפקיד ביז היינטיגן טאג און ביז משיח עט קומען וואס דער תפקיד און ווי א איד דארף זיין צוגעבונדן צום נשיא הדור, און לויט דעם האט ער בכח דורכצוגיין די וועלט און טון אלץ וואס דער אייבישטער וויל אין תורה און אין מצוות. נאר אלס א הקדמה זאגן וואס דא רעדט זיך, ווי ס'הייבט זיך אן דא דער ענין פון די רשי, וועט מען אראפברענגען, עס שטייט אין פסוק אין היינטיגע פרשה שטייט, וידבר ה' אל משה לאמור, אני ה'. דבר אל פרעה מלך מצרים, את כל אשר אני דובר אליך. דער אייבערשטער זאגט משה רבינו ער זאל גיין רעדן צו פרעה אלס וואס איך זאג דיר. א פסוק נאך דעם שטייט, ויאמר משה לפני השם, הן אני ערל שפתים, ואיך ישמע אלי פרעה. גלייך נאך דעם שטייט, ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוקים לפרעה, ואהרן אחיך יהיה נביאך, און דער פסוק נאך דעם איז אתה תדבר את כל אשר אצווך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושילח את בני ישראל מארצו. זען מיר דא משה רבינו זאגט דעם אייבערשטן אז ער האט א פראבלעם מיטן רעדן, ממילא וואס זאל מען טון? איך ישמע אלי פרעה, זאגט אים דער אייבערשטער אז איך מאך דיר א אלוקים לפרעה, דו'סט זיין א שר פאר פרעה, אהרן וועט זיין דער מתרגם דיינער, און דו'סט רעדן אלס וואס דיר אנזאגן און אהרן עט רעדן צו פרעה און ער עט ארויסשיקן די אידן פון מצרים נאר צו געבן איין ווארט מיר זען אין פרשת שמות שטייט שוין דארטן דער לשון וואס משה רבינו האט געטענהט צום אייבערשטן אז אז אז אז א כבד פה און א כבד לשון אנכי וואס טוט זיך דא דארף מען פארשטיין וואס האט ער וואס איז געווען דארט וואס איז דא נאך אמאל לויט דעם עט מען פארשטיין די גאנצע שיחה ס'עט ווערן אלס זייער געשמאק פארשטאנדיג אות אלף בהמשך צו דער טענה פון משה רבינו צום אויבערשטן, הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה, שטייט אין פסוק, ווי מ'האט ערשט געלערנט די פסוקים, ויאמר השם אל משה ראה נתתיך אלוקים לפרעה, ואהרן אחיך יהיה נביאך, זאגט דער אויבערשטער צו משה, גיב א קוק, איך האב דיר געמאכט א שר פאר פרעה, אזוי ווי באלעבאס אויף פרעה, און אהרן דיין ברודער וועט זיין דיין מתרגם, ווי דער ווי דער תרגום טייטשט אפ, און רשי ברענגט עס אראפ, אתה, דאן האט ער נאך א פסוק, ווי געזאגט פריער, אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרן אחיך ידבר אל פרעה וגומר. איז רשי מעתיק די התחלה פון די ווערטער פון דעם צווייטן פסוק וואס עס שטייט אתה תדבר את כל אשר אצווך ברענגט רשי אראפ אתה תדבר און איז מפרש פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעתו מפי זאלסט איינמאל רעדן צו פרעה יעדן שליחות און שליחות וואס איך וועל דיר הייסן גיין צו אים זאלסט רעדן איינמאל און אזוי ווי דו האסט געהערט פון מיין מויל און אהרן אחיך ימליצנו, ווי מ'וועט לערנען שפעטער וועט עס מתרגם זיין, ויטעימנו, און וועט עס אויסברייטערן און מאכן געשמאק, מסביר זיין פרעה וואס משה רבינו האט געמיינט. איז שוין אהרן אחיך ימליצנו, ויטעימנו באזני פרעה. דאס איז די רשי. דאס הייסט, רשי לערנט אז אתה תדבר וגומר, ואהרן אחיך ידבר אל פרעה, מיינט נישט אז משה זאל רעדן בלויז צו אהרן, און נאר אהרן זאל רעדן מיט נאר אהרן זאל רעדן מיט פרעה, לכאורה קען מען אזוי לערנען אין פסוק, וואס עס שטייט דאך שטייט אין פסוק, אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרן אחיך ידבר אל פרעה. זאגט רשי ניין, רשי קומט אונז לערנען אז משה רבינו ביי יעדן שליחות און שליחות, ער וועט עס זאגן איינמאל צו פרעה, און אהרן דארף עס מפרש זיין. לכאורה וואנעט נעמט דאס רשי דער רבי איז מסביר זייער געשמאק וואס דא גייט פאר על דרך ווי מיר האט גע פריערט געלערנט אין פרשת שמות אז נאך דעם וואס משה האט גע'טענה'ט צום אויבערשטן כבד פה וכבד לשון אנכי און האט געזאגט דעם אויבערשטן שלח נא ביד תשלח שיק נישט מיט מיר שיק מיט מיט א צווייטן דער אויבערשטער האט געזאגט ודברת אליו צו אהרון ודיבר הוא לך אל העם וגומר ס'שטייט דארטן קלאר אז דער אויבערשטער האט געזאגט משה רבינו אז ווען ער קומט צו די אידן זיי זאגן אז מען גייט ארויסגיין פון מצרים זאלן ער רעדט נישט צו די אידן ער זאל דערציילן אהרונ'ען אלס וואס דער אויבערשטער האט אים געזאגט און אהרון עט רעדן צו די אידן ודיברת אליו ודיבר הוא לך אל העם משה רעדט נישט צו זיי לכאורה האט דאך אויך געקענט זיין די זעלבע זאך אז משה עט זאגן אהרונ'ען און אהרון עט גיין זאגן פרעה ווי ס'שטייט קלאר, ראה נתתיך אלקים לפרעה, ואהרן אחיך יהיה נביאך, אתה תדבר את כל אשר אצוך, ואהרן אחיך ידבר אל פרעה. שטייט אז אהרן אחיך וועט רעדן צו פרעה. זאגט דער רבי ניין, ווי רשי לערנט נאר אז אויך משה זאל רעדן צו פרעה. און דער חילוק צווישן משה'ס דיבור און אהרן'ס איז נאר אין דעם וואס משה האט געדארפט רעדן בלויז פעם אחת, וואס דער חילוק פון מוישע מיט אהרן פוישט דאס גרעט פאר מאך אז איך האש זאגט און אהרן האט עס געדארף ממליט זיין און מאטעם זיין דאס די פאר ביז צו ווירק מיי פים אז זאל זיין ווי שילח איז בני ישראל מארש מיט דער פוסק אין די צודו בארון איך איך ידבר אל פארוי ווי שילח איז בני ישראל מארש דערפאר זאגט דער רבי אויכעט וועט ווערן פארשטאנדיק נאך א זאך דרך אגב אין רשי דערפאר איז רשי מוסיף דעם ווארט ויטעימנו באזני פרעה אין חומש שטייט ואהרן אחיך ידבר אל פרעה, וואס איז דער לשון ויטעימנו באזני פרעה? יטעימנו פארשטיי איך וועט עס וועט עס פארברייטערן, אבער וואס איז דער באזני פרעה? הגם אז אין פסוק שטייט סתם אל פרעה, וואס דאס מיינט ווי רשי טייטשט אין אנהייב פרשת ויגש, מ'האבן שוין געלערנט אין פרשת ויגש, דבר באזני אדוני, שטייט דאָרטן ידבר נא עבדך, יהודה האָט געזאָגט צו יוסף'ן ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני, יכנסו דברי באזניך, דאָס איז דער תפקיד פון אהרן, משה רבינו וועט איבערזאָגן איינמאָל וואָס דער אייבערשטער האָט אים געזאָגט, פּונקט ווי דער אייבערשטער האָט אים געזאָגט, מיט דער לשון רשי כפי ששמעת מפי, און אהרן גייט עס ממליץ זיין און מטעים זיין, בזה באזני. ממילא קומט אויס האבן מיר דא שוין א חילוק אין די וועג ווי דער אייבערשטער האט געהייסן משה רבינו אז צו די אידן ווי רשי לערנט צו די אידן האט גערעדט נאר אהרן משה האט געזאגט אהרן און אהרן האט גערעדט צו די אידן ווען ס'קומט צו פרעה האבן ביידע גערעדט משה רבינו האט גערעדט איינמאל וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט און דערנאכדעם האט אהרן עס פארברייטערט מתרגם געווען און פארברייטערט און געמאכט עס געשמאק יטעימנו באזני פרעה וואנעט נעמט דאס רשי זאגט דער רבי זייער געשמאק דער הכרח צו לערנען אז אתה תדבר פון משה מיינט צו פרעה און נישט צו אהרן ווי ביי די אידן אנדערש ווי דער סדר איז אין פרשת שמות וואו דארטן רעדט נאר אהרן צו די אידן און ווי כמה פשטנים לערנען לערנען איין אזוי אויך דא די פשטנים דער רבי ברענגט אראפ מפרשי רשי דער מזרחי גור אריה דבק טוב משכיל לדוד זיי טייטשן טאקע פונקט ווי דארטן, משה רבינו האט נישט גערעדט צו פרעה, משה רבינו האט גערעדט נאר צו אהרן, און אהרן האט גערעדט צו פרעה. איי וואס איז מכריח רשי צו לערנען אז דא רעדט זיך אז משה האט אויך גערעדט צו פרעה, זאגט דער רבי צוויי ראיות, א', עס שטייט דאך שוין אין פריערדיגן פסוק, ואהרן אחיך יהיה נביאך, אהרן אחיך וועט זיין דיין מתרגם. איי וואס דארף עס דער פסוק דא איבערחזרן נאכאמאל איין פסוק גלייך נאך דעם, אתה תדבר ואהרן אחיך ידבר. ווי מיר געזאגט פריער דער פסוק שטייט ויאמר השם אל משה ראה נתתיך אלקים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך געענדיגט שטייט דער פסוק גלייך נאך דעם אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושילח את בני ישראל מארצו האב מיר שוין איבערגעחזרט נאך אמאל במילא דריי בחזר בייז עס שטייט בפירוש אין פסוק איז מילא אבער פון דער ראיה אז דער פסוק קומט דאס מחדש זיין אז משה האט אויך גערעדט ב' א צווייטע ראיה וואס איז מכריח רשי צו לערנען אז משה רבינו האט אויך גערעדט פאר פרעה, נישט נאר ווי ביי די אידן נאר אהרן האט גערעדט, עס שטייט בפירוש אין פסוק פריער, שטייט אין קאפיטל ו' פסוק כ ז, און דער רבי זאגט אין די הערות דא פון נאך פסוקים קען מען ברענגען הוכחות, שטייט קלאר אין פסוק, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, וגומר, שטייט דאך אז ביידע האבן גערעדט, אז אויך משה האט גערעדט צו פרעה. במילא איז דאס איז מכריח רשי צו לערנען, אז דאס וואס דער פסוק קומט אונז דא מחדש זיין. דער צווייטער פסוק וואס שטייט אתה תדבר, קומט עס שטייט שוין פריער ואהרן אחיך יהיה נביאך, דארף מען עס האבן. און א צווייטע ראיה שטייט דאך קלאר אין פסוק, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, ביידע רעדן, שטייט נישט אהרן און נאר אהרן און איבער. דעריבער, דער רבי מסיים דעם עניין, דעריבער לערנט רשי, אז דער פסוק אתה תדבר וגומר, קומט זאגן אז אויך משה זאל רעדן צו פרעה, אבער ער זאל עס טון נאר פעם אחת, ואהרן אחיך ימליצנו ויטעימנו וכו'. האט מען געלערנט אין אות א' האט מען געלערנט זייער געשמאק א חילוק אין דעם דיבור וואס רשי ברענגט אויס א חילוק אין דעם דיבור ווי משה רעדט צו עם ישראל און ווי משה רעדט צו פרעה ווען ס'קומט צו עם ישראל איז נאר אהרן זאגט צו די אלע זאכן וואס דער אייבערשטער האט איבערגעגעבן דורך משה משה זאגט אהרן און אהרן זאגט די אידן מה שאין כן ווען ס'קומט צו פרעה רעדט משה אויכעט, אבער ווי? נאר וואס דער אייבערשטער האט געזאגט קלאר די זעלבע ווערטער וואס דער אייבערשטער האט געזאגט, נאך דעם נעמט אהרן און ער איז עס מתרגם און ער איז עס מטעים, ער מאכט עס געשמאק און פארברייטערט, ס'זאל האבן א השפעה אויף פרעה ווי ס'שטייט דער לשון באזני פרעה, ווי שטייט ביי יהודה יכנסו דבריי באזניך, ביז דער פסוק ענדיגט ענדיגט טאקע צו ושילח את בני ישראל מארצו, ארויסצולייגן און מטעים זיין, עט ברענגען ושילח את בני ישראל מארצו. אות ב' עט דער רבי פרעגן א געוואלדיגע שווערע שאלה ווי דערמאנט פריערט ווען כ'האב אנגעהויבן האב דערמאנט אז ס'איז די זעלבע זאך כמעט שטייט שוין אין פרשת שמות וואס וואס וואס איז דא דער איבערחזרן מיט דעם זייער געשמאק שטייט שוין דארטן פריערט אז אין שמות שטייט שוין אז אהרן האט גערעדט צו די אידן און אויכעט ביי פרעה זענען זיי געווען שטייט דארט אז ביידע האבן שוין גערעדט הם המדברים איז וואס קומט דא צו וואס קומט וואס קומט דער פסוק מחדש זיין וואס וואס פעלט אבער דער פסוק קומט דא מחדש זיין ווי מען עט זען אינעווייניג אין אות ב' אות ב' מען דארף אבער פארשטיין א' דער רבי עט פרעגן אויף דעם צוויי שאלות א' מען דארף אבער פארשטיין פריערט אין פרשת שמות ווערט דערציילט אז נאך דעם וואס משה ואהרן האבן צונויפגעקליבן די זקני ישראל באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה שטייט ווייטער ויאמרו אלקי העברים נקרא עלינו וגומר פון דעם וואס אויך דארט שטייט א לשון רבים שטייט ויאמרו אל פרעה א צווייט מאל ויאמרו זיי האבן געזאגט צו פרעה אלקי העברים פון דעם וואס אויך דארט שטייט לשון רבים איז מוכח אז אויך דעמאל האבן ביידע גערעדט צו פרעה שטייט דאך קלאר דארט אין קלארע ווערטער באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה שטייט נישט ויאמר אז נאר אהרן האט גערעדט צו פרעה און פון דער רבים און פון לשון רבים איז מוכח אז אויך דעמאלט האבן ביידע גערעדט צו פרעה ובפרט אז דער פסוק איז משנה פון פריער בנוגע צו כל זקני בני ישראל שטייט וידבר אהרון אשר דיבר השם אל משה אין קאפיטל ד' פסוק ל' שטייט א קלארע ווארט פון דארטן ווייס איך אז נאר אהרון האט גערעדט צו משה אז סליחה אז נאר אהרון האט גערעדט צו די אידן נאך אמאל שטייט וידבר אהרון אשר דיבר השם אל משה און ביי פרעה שטייט ויאמרו שטייט דאך שוין קלאר אין פרשת שמות אז משה רבינו האט שוין גערעדט פאר פרעה אויכעט און בפשטות איז מסתבר אז היות משה איז געווען א כבד פה וכבד לשון וואס מהאי טעמא האט דער אויבישטער מסכים געווען אז אהרן יהיה לך לפה וויבאלד משה האט געטענה'ט אז ער איז א כבד פה און א כבד לשון האט ער נישט האט ער נישט גערעדט באריכות ובפרטיות וכמה פעמים נאר ער האט געזאגט דעם עיקר והמוכרח און האט זיך סומך געווען אויף אהרונ'ען אז ער וועט מטעים זיין זיינע רייד, דאס הייסט ווי אנגעזאגט בפרשתנו, ווייסן מיר שוין פון פרשת שמות אז ביי די אידן האט גערעדט נאר אהרון, ווען ס'איז געקומען צו פרעה האט גערעדט משה מיט אהרון, שטייט קלאר. וויבאלד אזוי, אויב ס'איז אזוי שטייט אין פרשת שמות, שטעלט זיך די שאלה, דא קומט די שאלה וואס דער רבי פרעגט, אויב ס'איז נויטיג צו באווארענען דעם סדר פון אתה תדבר, ואהרן אחיך ידבר, אז משה רעדט נאר פעם אחת, און אהרן ימליצנו ויטעימנו, האט עס דער פסוק געדארפט זאגן דארט וואו זיי האבן צום ערשטן מאל גערעדט צו פרעה. א געוואלדיגע שווערע שאלה. שטייט שוין דארטן עה ויאמרו אל פרעה, ויאמרו אלוקי העברים נקרא, ובמילא האבן זיי דאך שוין גערעדט ביידע פאר פרעה, האט דארטן געדארפט שטיין אז משה רבינו רעדט איינמאל, און אהרן איז דאס ממליץ ומתרגם און מטעים. האט עס דער פסוק געדארפט זאגן דארט וואו זיי האבן צום ערשטן מאל גערעדט צו פרעה אין פרשת שמות און אויב ס'איז א דבר המובן מעצמו אויב ס'איז אליין פארשטאנדיק וויבאלד אז משה האט געזאגט כבד פה כבד לשון האט דער אויבישטער געהייסן נעמען אהרונ'ען דערנאך אז ס'שטייט דער לשון ויאמרו אל פרעה ביידע האבן גערעדט קען איך זאגן אז ס'איז זייער פשוט פארשטאנדיק אז משה רעדט זייער קורץ ער רעדט נאר וואס דער אויבישטער האט געזאגט ממש דעם לשון און אהרן פארברייטערט דאס און פארטייטשט דאס אויב ס'איז אזוי, און אויב ס'איז א דבר המובן מעצמו אז ווען ביידע האבן גערעדט, האט משה גערעדט בקיצור זייענדיג א כבד פה וגומר, און אהרן האט עס מטעים געווען זיינע רייד, פארוואס דארף פארוואס דארף עס דער פסוק מפרש זיין דא? ממה נפשך, אויב איך ווייס נישט פון דעם האט עס געדארפט שטיין דארטן, אויב איך ווייס עס אליין, וואס שטייט עס דא? פארוואס שטייט עס ביים צווייטן מאל, נישט ביים ערשטן מאל? עס וואלט געווען גענוג צו זאגן בקיצור, רש"י קען רעדן בקיצור, אז משה זאל מצרף זיין צו זיך אהרונ'ען, על דרך ווי דער פסוק און רש"י זאגט פריער, רש"י זאגט נישט אין פריער דעם זעלבן לשון, וידבר השם אל משה ואל אהרון, וואס שטייט ביז וידבר השם אל משה ואל אהרון, לפי שאמר משה ואני ערל שפתים, צירף לו הקדוש ברוך הוא את אהרון וכו', זייער א געשמאקע שווערע שאלה, וואס טוט זיך דא? אדער האסטו עס געדארפט זאגן דאס אין שמות און אויב ס'איז נישט פארשט און אויב ס'איז אויב ס'איז פארשטאנדיג דארפסט עס נישט זאגן אינגאנצן אויב ס'איז נישט פארשטאנדיג האסט עס געדארפט זאגן דארטן בי"ת א גרעסערע תמיה דער רבי זאגט אז דער רמב"ן דער רמב"ן פרעגט די זעלבע שאלה א גרעסערע תמיה וואס איז בכלל געווען די טענה פון משה רבינו דא הן אני ערל שפתים א געוואלדיגע שווערע שאלה. ער האט דאך שוין פריער געטענה'ט כבד פה וכבד לשון אנכי, און דערויף האט דער אויבישטער אים געענטפערט, הוא יהיה לך לפה, היינט פארוואס איז ער איצט ווידעראמאל געקומען מיט מיט לכאורה דער זעלבער טענה, הן אני ערל שפתים? א געוואלדיגע שווערע שאלה. ער האט דאך שוין פריער געטענה'ט כבד פה וכבד לשון האט אים דער אויבערשטער געגעבן אהרונען יעצט ווען דער אויבערשטער זאגט אים נאך אמאל עם וידבר השם אל משה אני השם דבר אל פרעה מלך מצרים ויאמר ויאמר משה אל השם אני הן אני ערל שפתים ווי קומט דאס אריין פלוצים נאך אמאל און לאידך אויב עס איז דא צוגעקומען א חידוש אין דער צווייטער טענה אפשר דארט איז א חידוש אין דער צווייטער טענה וואס דעריבער איז נישט מספיק די עצה אז אהרון יהיה לך לפה ער האט דאך שוין געקראגן אהרונען אז ער דארף גיין מיט אים, און אהרון וועט זיין יהיה לך לפה, ער וועט זיין דיין מויל, ער וועט רעדן פאר דיר. איז אויב איך זאג אז דער וואס משה האט יעמאלט געטענה'ט מיט די ענטפער יהיה לך לפה איז נישט געווען גענוג, איז ווי ווערט זי פארענטפערט דערמיט וואס אהרון אחיך יהיה נביאך? וואס קומט דא צו מיט דעם וואס אהרון אחיך יהיה נביאך? וואס איז לכאורה דער זעלבער ענטפער ווי אין פרשת שמות. האבן מיר צוויי צוויי שווערע שאלות די ערשטע שאלה איז וואס איז וואס דארף רש"י בכלל דא רעדן וועגן דעם ממה נפשך אויב אויב איך ווייס נישט אז משה שטייט דאך שוין פריער אין די פרשה אז זיי זענען ביידע געווען ביי פרעה אויב זיי זענען שוין ביידע געווען פריער ביי פרעה האבן זיי דאך שוין גערעדט ביי פרעה און וואס וואס פאסירט דא וואס קומט פארוואס קומט די תורה דא מיר דערציילן אז משה האט גערעדט נאר בקיצור און אהרון האט געדארפט עס עס עס עס מטעים זיין אויב איך פארשטיי עס נישט אליין אז דורך דעם וואס משה רבינו האט געטענה'ט צום אייבערשטן אני כבד פה וכבד לשון, ממילא דארף ער האבן אהרונ'ען, פארשטיי איך אליין אז משה האט גערעדט בקיצור און אהרון האט גערעדט ווייטער, דארף ער אונז נישט דא מסביר זיין אויכעט, און אויב ס'נישט פארשטאנדיג אליין און מ'דארף עס מסביר זיין, דארף עס זיין דארטן ביים ערשטן מאל וואס זיי זענען געגאנגען צו פרעה. צווייטע צווייטע שאלה איז געווען, ווי קומט אריין דא דאס נאכאמאל הן אני ערל הן אני ערל שפתים? ער האט דאך שוין געטענה'ט כבד פה כבד פה וכבד לשון, און דער אייבערשטער האט אים געגעבן אהרון יהיה ואהרון אחיך וועט זיין יהיה לך לפה, וואס האט ער פלוצלינג א טענה? און אויב ס'איז יא דא א סיבה אז משה רבינו איז געווארן עפעס א שינוי, און משה רבינו טענה'ט נאכאמאל צום אייבערשטן אז ער איז כבד פה, מיט וואס ווערט עס פארענטפערט? ס'איז די זעלבע שאלה און דער זעלבער ענטפער. אות ג'. אין אות ג' האט דער רבי אראפגעגעבן מפרשים וואס זיי ווילן פארענטפערן די צווייטע שאלה וואס מ'האט געפרעגט די גרעסערע תמיה, און דער רבי וועט עס אפפרעגן מיט מיט מיט מיט דריי שאלות דאכט זיך מיר. מיט צוויי שאלות. דער רבי וועט פרעגן אויף דעם צוויי שאלות, און זאגן אז ער קען עס נישט ניצן, ס'וועט אונז ווייטער בלייבן, אויף די צוויי שאלות וואס מ'האט מיר, וואס מ'האט מיר ערשט געלערנט. אות ג'. מפרשים, דער רבי ברענגט אראפ דער רמבן, אויך דער רמבן פרעגט אויך די שאלה, און דער פרעגער ענטפערט אויף זיך. מפרשים ענטפערן אויף דער צווייטער שאלה, אז פריער רעדט זיך נאר וועגן דעם דיבור אל העם. ווען משה רבינו זאגט כבד פה וכבד לשון, ווען דער אייבערשטער האט אים געהייסן גיין רעדן צו די אידן.

ווייל דארט האט זיך גערעדט וועגן גיין צו דעם עם, האט אים דער אייבישטער געענטפערט איך גיב דיר אהרנ'ען, וואלט ער יעצט דער אייבישטער הייסט אים גיין צו פרעה, ווערט דאן נאכאמאל די שאלה אז אז ער איז א כבד פה, אז ער איז ערל שפתים, און דערפאר האט משה דא ווידער גע'טענה'ט אני ערל שפתים, ס'איז א נייער א נייע שליחות גיין צו פרעה, און דער אויבישטער האט געענטפערט אז אויך ביי דער שליחות צו פרעה, ואהרן אחיך יהיה נביאך. זייער א געשמאקער ענטפער, זייער פשוט געשמאק ווי די ווי דער רמבן, דער רבי שרייבט אין די הערה דער רמבן ענטפערט דאס, אז פריער רעדט זיך וועגן דיבור אל העם, האט משה רבינו אנגענומען דעם ענטפער אז אהרן וועט גיין מיט אים, יעצט ווען ס'קומט צו פרעה זאגט משה רבינו איך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים, זאגט אים דער אייבישטער דעם זעלבן ענטפער, אהרן וועט גיין מיט דיר און הוא יהיה נביאך, זאגט דער רבי איך קען עס אבער נישט לערנען, אבער עס איז שווער אזוי צו זאגן, צוויי צוויי שאלות אויף דעם, און מיר בלייבן ווייטער מיט די זעלבע שאלות, וואס טוט זיך דא? אבער עס איז שווער אזוי צו זאגן ווייל אלף באלט אין המשך פון די ערשטע רייד וואו דער אייבישטער האט אנגעזאגט אז משה זאל ווערן דער שליח השם ווערן שוין דערמאנט ביידע שליחות'ן ווי קענסט דו מיר ענטפערן אז ס'רעדט זיך נאר וועגן די שליחות פאר די אידן און דא רעדט זיך פאר די שליחות פאר פרעה דארט רעדט זיך שוין וועגן ביידע שטייט לך ואספת את זקני ישראל וגומר און אויך ואשלח ואשלחך אל פרעה וגומר און רשי זאגט דארטן אויפן ארט ואשלחך אל פרעה, זאגט רשי יועילו דבריך, און רשי זאגט אין דארטן אין פסוק יוד אלף א פסוק נאכדעם זאגט רשי יועילו דבריך לדבר עם המלכים, שטייט דאך קלאר דארטן אז ער שיקט אים צו רעדן מיט פרעה אויכעט, ווי קענסטו אמאל זאגן אז די ערשטע מאל איז נאר פאר דעם עם, און ביים צווייטן מאל ווערט משה ווייטער דערשראקן און ער זאגט הן אני ערל שפתים, איך קען עס נישט אננעמען, איז דערפון מובן אז די תשובה פון אויבערשטן הוא יהיה לך לפה, באציט זיך אויף ביידע שליחות. זייער געשמאק. בית, א צווייטע שאלה אויף דעם ענטפער, דערפאר קען איך עס נישט ניצן. אז דעם ערשטן מאל רעדט זיך נאר וועגן דעם עם, דעם צווייטן מאל וועגן פרעה, דערפאר ביי דעם ערשטן מאל טענה'ט ער, אין א כבד פה וכבד לשון זאגט אים דער אייבישטער אהרן וועט גיין מיט דיר. עס קומט צו גיין צו פרעה זאגט ער אוי, איך בין אויכעט, איך בין ערל שפתים. זאגט אים דער אייבישטער, אהרן וועט אויכעט מיט גיין מיט דיר דארטן. בית ועיקר, דער עיקר שיילה וואס איך קען נישט אננעמען דעם ענטפער, מיט עטליכע פסוקים ווייטער, נאכן דערציילן אז דער אויבערשטער האט מסכים געווען, אז הוא יהיה לך לפה, דערציילט דער פסוק אין אין פרשת שמות, אז דער אויבערשטער האט געזאגט צו משה בפירוש, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים, ועשיתם לפני פרעה, ואמרת אל פרעה וגומר.

עס שטייט גארנישט ממילא מוז מען זאגן אז ער האט אנגענומען אז משה רבינו האט אנגענומען אז חאטש דא ווערט אויך דא וועט אויך ער מוזן רעדן צו פרעה ואמרת נישט ווי ביים דיבור צו די בני ישראל וואו אהרן אליין האט צו זיי גערעדט פון דעסוועגן קען ער מיטנעמען אהרן לפה מוז מען זאגן אז אז משה רבינו האט אנגענומען אז מיט דעם וואס דער אויבערשטער האט אים געזאגט ואמרת דו גייסט רעדן און ס'וועט זיין נישט ווי ביי די אידן וואס נאר אהרן וועט רעדן פון דעסוועגן קען ער מיטנעמען מיט זיך אהרנ'ען דארטן אויכעט אויכעט אויכעט דארטן ממילא לויט דעם ווי דער רבי נעמט אראפ ביידע שאלות אויב אזוי וואס וואס זאגט בכלל משה דעם ענין פון פון פון ערל שפתים איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיק און אויב איך זאג אז איך פארשטיי נישט אז ס'דארף ווי די ערשטע צוויי שאלות וואס איז געווען וואס מ'האט געלערנט בלייבט שטייט דאך שוין דארטן דער ענין פון אז זיי האבן גערעדט פאר אז זיי האבן גערעדט אז זיי האבן שוין ער איז שוין געווען ביי פרעה און האט שוין גערעדט מיט אים איז ממילא אויב ס'ווערט דארטן אויב מ'דארף מחדש זיין אז משה רבינו האט גערעדט נאר בקיצור און אהרן האט עס מטעים געווען האט מען עס געדארפט דארטן זאגן און אויב איך פארשטיי עס אליין אז דער גאנצער ענין פון נעמען אהרונ'ען איז אז הוא יהיה לך לפה ווייל ער קען נישט רעדן ווייס איך שוין אליין אז משה וועט רעדן בקיצור און אהרן וועט עס מטעים זיין איז ממילא איז נישט פארשטאנדיג וואס וואס וואס וואס טוט זיך דא ווי דער רבי האט געזאגט פריער אז די צווייטע תמיה נאך גרעסער ער האט שוין גע'טענה'ט הן אני ערל שפתים און אויב ער האט גע'טענה'ט הן אני ערל שפתים וואס איז פלוצלינג געווארן מיט אים נאך אמאל אות דלת נוסף על הנ"ל נוסף אויף די צוויי שאלות וואס האבן געפרעגט ביז דא זענען דא כמה דיוקים אין לשון רשי ומהם איך וועל אראפברענגען פיר שאלות אויף רשי. א', ס'איז מובן אז משה האט גערעדט בצמצום ובקיצור, און אהרן האט אין דעם מאריך ומטעים געווען. אבער וואס איז דער הכרח צו זאגן אז משה האט גערעדט דווקא פעם אחת און נישט מער? שטייט נישט שטייט נישט אין פון אין חומש אין פשוטו של מקרא שטייט נישט אזא זאך. וואנעט נעמט רשי אז מאג זיין קען שטיין אז משה האט גערעדט צו פרעה און און אהרן האט עס מטעים געווען. וואס די הדגשה וואס רשי ברענגט אראפ פעם אחת? בית וואס דער דיוק הלשון פעם אחת כל שליחות ושליחות וכו' אויף יעדן שליחות וואס כ'על דיר שיקן וועסטו רעדן פעם אחת דער רבי זאגט ס'פאסט נישט דער לשון לכאורה וואלט דא מער מתאים געווען דער לשון כל ציווי וציווי אויף יעדן ציווי וואס כ'על דיר אנזאגן זאלסטו רעדן איינמאל בהתאם צום לשון הכתוב ווי דער לשון הכתוב, את כל אשר אצוך, זאלסט גיין רעדן צו פרעה אלץ וואס איך זאג דיר אן, איז בעסער וואלט געווען געשמאקער ווען ער זאגט אויף כל ציווי וציווי נישט אויף כל שליחות ושליחות. ג. כל שליחות ושליחות לייגט רשי צו כפי ששמעתו מפי, וואס איז לכאורה א ייתור לשון, צו דען וועט משה זאגן פרעה דען נישט ווי ער האט געהערט פונעם אויבערשטן? דער רבי מאכט א סימן שאלה און א סימן קריאה,

און דער אייבערשטער האט אים געגעבן אהרנ'ען פארשטיי איך אז איז משה ווען ס'קומט צו עם ישראל וועט משה רבינו זאגן אהרנ'ען וואס שטייט קלאר הוא ידבר לך אז משה אז נאר אהרן וועט רעדן בשעת ס'קומט צו פרעה שטייט אבער קלאר אין חומש אין דארטן אז ביידע האבן גערעדט במילא וואס קומט ער דא אונז דערציילן אז אויב איך ווייס נישט אז אהרן וועט רעדן פאר משה'ן וואס קומט ער אונז וואס קומט ער מיר דא דערציילן אין דעם צווייטן פסוק אין פרשת ואירא אין אונזער פסוק און אויב איך ווייס נישט אז משה רעדט אז משה רעדט נאר אביסל ווייל ער איז א כבד פה און אהרן איז עס מסביר האט דאס רש"י געדארפט זאגן און דער חומש האט דאס געדארפט זאגן אין יענעם פלאץ נישט דא ביי דעם ערשטן מאל וואו מען רעדט אז משה גייט צו פרעה האט דאס געדארפט זיין אז משה דו זאלסט רעדן ווייניג און אהרן וועט דאס נאר מטעים זיין זייער צוויי שווערע זייער א שווערע שאלה און די צווייטע שאלה וואס איז געווען דארטן אז משה האט שוין געזאגט דעם אייבערשטן כבד פה וכבד לשון ווי קומט אריין פלוצלינג נאך דעם נאר עסם יעצט ווען אין אונזער פרשה זאגט ער דעם אייבערשטן נאך אמאל הן אני ערל שפתים און אויב און אויב איך וועל זאגן אז דא עפעס איז נתחדש געווארן ביי משה וואס ער איז ערל שפתים וואס ער וואס ער טיינעט צום אייבערשטן נאך אמאל מיט וואס ווערט עס פארענטפערט אז דער אייבערשטער זאגט אים די זעלבע זאך דער רבי האט געברענגט דעם ענטפער פון דעם רמבן און האט עס אפגעפרעגט נאך דעם האט ער געפרעגט פיר שאלות אין רש"י אליין אין דעם לשון פון רש"י ס'מובן אז משה האט גערעדט בקיצור און אהרן האט עס מטעים געווען וואס דער לשון פעם אחת איין שאלה די צווייטע שאלה פארוואס נעמט רש"י דעם לשון שליחות ושקול שליחות ושליחות זאס צו זאגן איינמאל ער האט געדארפט זאגן כל ציווי וציווי דער אייבערשטער זאגט אים נישט דארטן את כל אשר אשלחך שטייט את כל אשר אצוך ווי לויט דעם נאר מ'וועט זען לויט דעם ענטפער וואס ער וועט מחדש זיין וועט אראפפאלן די שאלות וועט מען זען אז עס מוז אזוי שטיין רש"י איז אין יעדער ווארט און יעדער אות מדויק ממש להפליא די דריטע שאלה איז געווען פארוואס זאגט ער כפי ששמעת מפי כהאב איך משך שדה משה וועט נישט זאגן וואס דער אייבערשטער האט געזאגט כל כל ציווי וציווי ווי דער לשון אתה תדבר און איז מפרש פעם אחת, האבן מיר א שאלה פארוואס פעם אחת, כל שליחות ושליחות, ווייטער א שאלה, כפי ששמעת מפי, וואס איז ווייטער? פארוואס דארף עס שטיין? ס'קען שטיין, פעם אחת, כל שליחות ושליחות. וואס איז דער כפי ששמעת מפי דא? און די פערטע שאלה איז, וואס איז דער כפל הלשון, ימליצנו ויטעימנו, רשי קומט דא עפעס, עפעס אנרירן, עפעס פארענטפערן וואס איז שווער דא אין פסוק, דארף מען פארשטיין וואס דאס איז. אות ה' דער רבי וועט מחדש זיין לכאורה שטייט נישט דארט קלאר די ווארט וואס האט רש"י'ן געקוועטשט און פאר וואס האט רש"י געלערנט דא פאר דעם עניין ס'וועט אראפפאלן אלע פיר שאלות איז מער פארשטאנדיק וואס משה רבינו איז נתחדש געווארן ערשט וואס וואס דער אייבערשטער האט אים געענטפערט און וואס ס'האט זיך געביטן פון וואנען לערנט ער אויס אז ביי פרעה'ן האט גערעדט טאקע משה בקיצור און פאר וואס דארף שטיין פעם אחת און פאר וואס דארף שטיין דער לשון שליחות פאר וואס שטייט דער לשון ששמעת מפי און פארוואס איז דער כפל הלשון ס'וועט אלץ אראפפאלן אלע שאלות וועט אראפפאלן, און אויך פארוואס עס שטייט נישט, פארוואס שטייט דאס נישט אין שמות, און וואס איז צוגעקומען דא פלוצלינג משה'ס טענה בכלל, ווי די ערשטע צוויי שאלות און די אנדערע פיר שאלות וואס מיר האבן געפרעגט. דער חידוש וועט זיין אין איין ווארט, בשעת מען רעדט דארטן אין דעם פסוק אין שמות, שטייט אז משה רבינו האט געזאגט דעם אייבערשטן, כבד פה וכבד לשון אנכי, שלח נא ביד תשלח. דא קומט צו עפעס א נייער ווארט אינגאנצן, ווייל דאס מאכט דעם ענין וואס רשי רירט אן און מיט דעם קומט רשי צו מפרש זיין דעם גאנצן פירוש וואס ער גיט וואס איז דער חילוק דא שטייט דא שטייט אז ער זאגט דעם אייבערשטן הן אני ערל שפתים ויאמר משה לפני השם הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה ס'איז דא א מוראדיקער חילוק אין דעם לשון מיר זען אז דער חילוק איז נישט נאר אין דעם לשון נאר אין תוכן און עניין איז אויך דער חילוק ס'איז עפעס נתגלה געווארן דא משה'ן א נייע זאך דערפאר האט אים דער אייבערשטער געדארפט זאגן ווי ער דארף זיך פירן וואס ער דארף טון און דער אייבערשטער האט אים געענטפערט אויף דעם אויך אות ה' דער ביאור אין דעם וועט זיין פארשטאנדיג בהקדים להסביר וואס משה האט אין זיין טענה דא משנה געווען פון זיין פריערדיגע טענה ס'איז דא א שינוי אין די טענה אין פרשת שמות האט ער געזאגט כבד פה וכבד לשון אנכי און דא זאגט ער הן אני ערל שפתים ובפרט אז לויט פירוש רש"י אליין איז עס א שינוי נישט נאר אין דעם לשון נאר ס'איז אויכעט אינעם תוכן הענין. ס'איז א חילוק אינעם תוכן הענין וואס מיינט כבד פה און וואס מיינט ערל שפתים. כבד פה וכבד לשון אנכי דער רבי מסביר זיין וואס דער חילוק איז רשי מפרש בכבדות אני מדבר דאס הייסט אז ער קען רעדן נאר דאס קומט אים אן בכבדות. איך מיין לכאורה ווי איך פארשטיי איז אז מ'רעדט דא וועגן איינעם וואס ער שטאמלט. אויף ענגליש הייסט עס סטאדערינג, אדער אויף אידיש פלעגט מען זאגן אמאל ער איקעט, ער שטאמלט, ער רעדט נישט קלאר, עס איז אים שווער צו זאגן ווערטער, ווי מען זעט ביי יעדן איינעם וואס ער רעדט שווער, ער מוטשעט זיך פשוט צו ארויסגעבן די ווערטער. מה שאין כן דאס אלץ ווען מען רעדט וועגן כבד פה, מה שאין כן ערל שפתים, טייטש רשי, אטום שפתים, פארשטאפט, מלשון ארלה, פארמאכט, פארשטאפט, זיינע ליפן זענען פארשטאפט, ס'איז א ס'איז א שטערונג צום רעדן, ער קען גארנישט רעדן. יעצט וועט מען פארשטיין וואס איז דער חילוק פונעם ערשטן מאל ביז דעם צווייטן מאל און פאר וואס דא קומט צו דער חידוש וועגן אז ס'קומט צו פרעה זאל ער יא רעדן און רעדן נאר בקיצור און די אלע זאכן עלן ווערן פארשטאנדיג כפתור ופרח דאס איז דער חידוש אין זיין צווייטער טענה פריער האט ער געמיינט אז ער איז בלויז א כבד פה וכבד לשון ער קען רעדן על כל פנים בכבדות ער קען רעדן אבער ס'אים שווער און דעריבער האט דערצו מספיק געווען מיטצונעמען אהרן ס'אים שווער צו רעדן נעמט ער מיט אהרן'ען וואס וועט מאריך און מטעים זיין דאס וואס משה וועט זאגן בקיצור צו פרעה וויבאלד אז אים איז שווער צו רעדן ביים ערשטן מאל ווען ער געגאנגען ווי שטייט דאך שוין נישט משה זיי האבן גערעדט דארטן ויאמרו שטייט צוויי מאל דארטן ויאמרו נקרא עלינו און און אלקי העברים שטייט דארטן ביידע אז ס'האבן ביידע גערעדט שטייט האט פארשטאנען דער אייבערשטער האט אים געגעבן אהרן'ען אז ער קען רעדן בקיצור און אהרן עט דאס פארברייטערן באלד אז אים קומט אן שווער דער רעדן אבער איצט איז ער געקומען צו דער הכרה, נאך וואס ער איז געווען דעם ערשטן מאל ביי פרעה, איז אים געקומען אז אני ערל שפתים, זיין רעדן איז נישט נאר נישט בקלות, נישט נאר אז ער רעדט נישט גרינג, נאר אינגאנצן נישט מעגליך. דער רבי האט אונטערגעשטראכן, אינגאנצן נישט מעגליך. כאילו ער וואלט געווען אטום פארשטאפט, אטום שפתים. דאס איז לשון פון רשי. רשי זאגט דעם, וואס מיינט ערל שפתים? במילא האט דאך נישט קיין ארט זיין שליחות צו פרעה. זאגט ער דעם אייבערשטן, הן אני ערל שפתים, וואס שיקסטו מיר צו, וואס שיקסטו מיר צו פרעה בכלל, איך קען דאך נישט רעדן. און דער רבי לייגט צו אין די חצי ריבוע, געשמאק, אדרבה, ס'איז בעסער אז ער זאל נישט גיין. ואדרבה, זיין קומען צו פרעה באופן אז ער וועט דארפן שווייגן, אז ער וועט דארט שווייגן, וועט נישט בלויז נישט ברענגען קיין תועלת, נאר פארקערט, ס'וועט גורם זיין, ס'וועט גורם זיין א קלקול. פרעה קען דאן אננעמען זיין שתיקה אלס א הסכמה אז עס דארף זיין תכבד העבודה וכיוצא בזה. זאלן ביידע אריינקומען, אהרן זיך אוועקשטעלן אן אים רעדן און זאגן וואס דא טוט זיך, און משה קוקט, משה שטייט און קוקט אויף אים. וועט ער זאגן, אה, כ'האב משה אלטער, משה רעדט נישט, פארוואס? ווייל ער מסכים מיט מיר אז תכבד העבודה. וועט זיי געזאגט אל תשעו ב ב ב בהבל טראכט נישט קיין שטוסים בלייבט ארבעטן ווי מ'דארף ארבעטן און פארטיג און נאך געמאכט שווערער די ארבעט איז לכאורה איז משה'ס טענה געווען פארוואס זאל ער גיין יעצט וועט ווערן פארשטאנדיק אויף דעם האט אים דער אייבערשטער געענטפערט האבן מיר א געוואלדיקן חידוש דא וואס איז דער חילוק וואס איז דער חילוק און דערפאר דא קומט צו א נייע זאך און דא דארף מען מחדש זיין אז ער דארף יא רעדן איינמאל און אהרן זאל עס דאָ, דאָרט האָט מען דאָס נישט געדאַרפֿט, װײַל דאָרט איז ער געגײן מיט אַהרנען, און ער איז געגײן, װי דער אײבערשטער האָט אים געזאָגט, גײן בײַ די ייִדן, די זעלבע זאַך. בײַ די ייִדן דאַרף ער נישט רעדן, אָבער דאָ דאַרף ער יאָ רעדן. דאָ קומט צו דער חידוש, װאָס ער, װאָס ער איז אין גאַנצן ערל-שׂפֿתים, מוז דער אײבערשטער אים זאָגן נאָך אַ מאָל, אַז אַהרן, אַהרן װעט זײַן ידבר אל פּרעה, און ושלח את בני ישראל, דו'סט רעדן בקיצור, און ער װעט עס, און ער װעט עס מחליף זײַן. דאָס איז אײן חידוש, װאָס דער רבי נעמט אַרױס, װאָס דאָ איז געװען דער חילוק פֿון דעם לשון פֿון דאָרטן כּבֿד-פּה, און דאָ ערל-שׂפֿתים. יעצט קומט צו נאָך אַ געװאַלדיקער חידוש, אויף דעם האט אים דער אויבערשטער געענטפערט, אתה תדבר, דו וועסט יא רעדן. ער זאגט דעם אייבערשטן, אנכי ערל שפתים, איך האב א פארשטאפטן מויל, איך קען נישט רעדן, איך פיל אז איך גיי צו פרעה, איך קען נישט רעדן. זאגט אים דער אויבערשטער, אתה תדבר, וואס מיינט דאס, וואס איז דער חידוש? דאס איז נישט נאר א ציווי, דו זאלסט גיין און רעדן, דו זאלסט דו זאלסט רעדן דער רבי האט אונטערגעשטראכן עס איז נישט נאר א ציווי דו זאלסט רעדן נאר צוזאמען דערמיט איז דאס א הבטחה דו וועסט רעדן אויך האט אונטערגעשטראכן דעם וועסט נישט נאר דו זאלסט רעדן נאר דו וועסט וואס מיינט דאס אז כאטש ער איז ערל שפתים וועט דער אייבערשטער אים געבן די יכולת צו רעדן געוואלדיגע חידוש אז דער אייבערשטער זאגט אים דו ביסט טאקע ערל שפתים דו'סט גיין מיט אהרנען דו'סט רעדן ביסט טאקע ערל שפתים אבער רעדן וועסטו איך מאך דיר א ציווי זאלסט רעדן און איך גיב דיר דעם כח זאלסט רעדן. דעריבער איז רשי מדייק, כל שליחות ושליחות וכו'. ענטפערט איינע פון די שאלות געווען פארוואס שטייט נישט כל ציווי וציווי, דבר אל פרעה אשר אצוך. ווייל רשי קומט דא מדגיש זיין זאלסט געדענקען, ער זאגט אז ער קען נישט רעדן אז ער איז אטום שפתים, זאגט אים דער אויבערשטער, דו גיי, איך גיב דיר א ציווי זאלסט גיין און איך גיב דיר דעם כח זאלסט גיין. שליחות, דערפאר מוז מען זאגן נישט קיין ציווי נאר ס'א שליחות, צו מדגיש זיין אז דאס וואס משה האט געקענט רעדן איז טאקע געווען נישט מכח עצמו, נאר דערפאר וואס ער איז געגאנגען בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, אונטערגעשטראכן, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, דערפאר שטייט על כל שליחות ושליחות, איז אראפגעגאנגען איינע פון די שאלות, און דאס האט אים געגעבן כח ויכולת צו רעדן, און דאס קומט בהמשך צו דעם וואס רש"י איז מפרש מיט עטליכע פסוקים פריער, ס'האט א שייכות מיט וואס רשי זאגט פריער, דער רבי ברענגט אראפ אין קאפיטל ו' פסוק כט, אני השם, זאגט רשי, כדאי אני לשלחך ולקיים דברי שליחותי. וויבאלד אז איך אז איך אני השם, איז כדאי איך זאל דיר שיקן, זאלסט מקיים זיין דברי שליחותי. אז ס'איז גענוג דאס וואס אני איז דער משלח, בכדי צו קענען מקיים זיין דברי שליחותי. מיט דעם וואס איך שיק דיר און זאג דיר דעם ציווי, נישט נאר וואס איך מיט דעם צוזאמען גיב דיר דעם כח זאלסט רעדן. על דרך זה, בנוגע צום עצם איבערגעבן זאגן דברי השליחות, נישט נאר דער גיין, נאר דער זאגן אויך. דער אייבערשטער גיט אים דעם כח. אות ו', על פי זה, יעצט וועט מען אנהייבן פארענטפערן אין פרטיות די שאלות וואס דער רבי האט געפרעגט אויף רשי. על פי זה, איז אויך פארשטאנדיג די אריכות אין לשון רשי. שוין פארשטאנדיק פארוואס ער האט איינע פון די שאלות געווען פארוואס זאגט ער עס נישט דארטן דארטן האט עס נישט געדארפט דארטן טענה'ט משה נאר כבד פה וכבד כבד פה וכבד לשון אויף דעם איז גענוג אהרן מה שאין כן דא קומט קומט דא צו מיט א נייע טענה דארף עס האבן דא לויט דעם געווען פארשטאנדיק אויך איז געווארן שוין פארשטאנדיק וואס שטייט שליחות פארוואס שטייט פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעתו מפי איין שאלה געווען וואס עפעס פעם אחת וואנעט נעמסטו אז משה זאגן פרעה בקיצור און דערנאך דארף אהרן דאס מטעים זיין און אויכעט, וואס איז דער שמעתו מפי, משה גייט זאגן עפעס אנדערש, געוואלד, געוואלדיגע חידוש וואס, וואס פאלט אראפ די שאלות אויף רשי, און רשי איז מדויק און רשי האט עס געזאגט יעדן זאך, מיט די מחשבה פארוואס מען מוז עס זאגן אויף אזא סארט אופן. די כוונה פון משה'ס גיין רעדן צו פרעה, איז נישט געווען צו איינרעדן פרעה מיט הסברות וטעמים. ער נישט גיין אים מסביר זיין און טעמים פארוואס מ'דארף ארויסגיין פארוואס די אידן דארפן ארויסגיין און אלע סארטן זאכן ביי אים געווען איין ענין נאר צו איבערגעבן דער רבי האט אונטערגעשטראכן איבערגעבן די שליחות פון אייבערשטן דאס געווען זיין תפקיד ער דארף איבערגעבן אז ער קומט די שליחות פון אייבערשטן און מען דארף לאזן די אידן ארויסגיין משה איז געווען דער שליח השם וואס האט גערעדט צו פרעה במקום ובכח המשלח וואס דאס איז הקדוש ברוך הוא ער האט גערעדט אנשטאט דער אייבערשטער זאל רעדן צו פרעה האט גערעדט משה און בכח פונעם משלח ביידע זאכן סיי במקום סיי במקום המשלח וואס דאס איז דער אייבערשטער און בכח המשלח וואס דאס איז דער אייבערשטער במילא האט משה געדארפט איבערגעבן דעם גענויען לשון פון דעם משלח ער גייט נישט משכנע זיין פרעה צו ארויסגיין שטייט דער לשון ווי רשי זאגט אז ווען אהרן הייבט אן רעדן ודיבר די לשון ואהרן אחיך ידבר אל פרעה און ושילח את בני ישראל מארצו אז אהרן דארף האבן די השפעה אויף אים אז ער זאל ארויסלאזן די אידן משה'ס עניין איז נאר איבערגעבן די ווערטער וואס דער אייבערשטער האט געזאגט דאס איז זיין גאנצע אן הכפלה והסברה אין גאנצן גארנישט דער רבי ברענגט אראפ א געשמאקע הערה אין הערה 34 פון דעם ספר בעלי ברית אברהם וואס קומט וואס דאס פונט פון דעם זיידן פון דעם פון דעם חידא האט געהייסן דעם מהרא אזולאי אפשר האט ער געהייסן אברהם שטייט דעם מהרא אזולאי דער זיידע פון דעם חידא אין אונזער פרשה שטייט דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך ער ברענגט אראפ דעם לשון פון פסוק דער זיידע פון דעם פון דעם חידא, און ער זאגט אזוי זיין לשון, שלא תוסיף כלום מעצמך, אבל תאמר הדברים כסדר שאסדר אני לך, ובוודאי בסייעתא דשמיא. זעען מיר דא, איז שוין פארשטאנדיג וואס רשי איז מדגיש, ער גייט אלס א שליח פונעם אויבערשטן, רעדן קען ער נישט. דער אייבערשטער הייסט אים א ציווי ער זאל גיין, ער גיט אים דעם כח ער זאל גיין, בשליחותו, דאס איז אלץ וואס עס דארף זיין. ער האט עס געדארפט זאגן בלויז פעם אחת, פונקט ווי דער אויבערשטער האט עס געזאגט פעם אחת. אין די סוגריים זאגט דער רבי זייער געשמאק, נאך א ראיה פארוואס פעם אחת? ווי האט עס דער אייבערשטער געזאגט צו אים פעם אחת? קום צו פרעה שטעל זיך אוועק און זאג פונקט וואס דער אייבערשטער האט דיר געזאגט פעם אחת. און נאך מער, כפי ששמעתו מפי, ס'איז נישטא קיין חשש אז משה רבינו נישט ווייל ס'איז דא א חשש אז משה רבינו וועט אפשר נישט זאגן פונקט וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט ניין מיט דעם זעלבן לשון בדיוק דאס איז די הדגשה ווי ער האט עס געהערט פון דעם אויבערשטן דערביי שטעלט זיך אבער די שאלה איז זייער געשמאק אראפגעגאנגען די פאר שאלות איז אלץ איך וואס נאך אונז געבליבן די שאלה פון וואס טוט זיך דא וואס האט משה רבינו משנה געווען מיט אלע זאכן און ס'בלייבט אונז די שאלה וואס איז געבליבן דארט פאר וואס שטייט דער צוויי מאל דער לשון און יטעימנו, און אייכעט ווי דער לשון איז, ואהרן אחיך ימליצנו ויטעימנו באזני. דערביי שטעלט זיך אבער די שאלה, קומט שוין נאך א שאלה. דער דיבור פון אויבערשטן צו משה איז דאך געווען בלשון הקודש. במילא איז אויך דיבורו של משה צו פרעה געווען בלשון הקודש. עס מוז דאך זיין אזוי. אייב דו זאגסט אז ער זאל זאגן כפי ששמעתו מפי, און איינמאל און מפי, די אלע זאכן איז געווען בלשון הקודש. אין הערה אין הערה 37 געוואלדיג געשמאק ראה גם לבוש האורה אויף פירוש רשי אין אונזער פרשה און אויכעט מכילתא דרשבי אין מכילתא דרשבי שטייט דער לשון אראפגעברענגט קלאר אתה תדבר בלשון הקודש כמלאך ואהרן אחיך ידבר בלשון מצרי וכולו שטייט קלאר ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה אויב אזוי במילא איז אויך דיבורו של משה צו פרעה געווען בלשון הקודש, ווי דער לשון איז כפי ששמעתו מפי פון דעם אויבערשטן בלשון הקודש, איז נישט מובן, רש"י האט שוין פריער מפרש געווען אין פרשת ויחי, אז פרעה האט נישט מכיר געווען בלשון הקודש. ווען יוסף האט געדארפט גיין נעמען יעקב'ן באגראבן אין חברון, האט ער געזאגט אז אבי השביעני, האט אים פרעה געענטפערט, לך, זאלסט נעמען דיין טאטן יעקב אין ארץ ישראל כפי אשר השביעך. וואס איז דא די הדגשה כפי אשר דיין טאטע האט דיר אנגעזאגט נעמט ער אים. אז יוסף האט אים געזאגט, מיין טאטע האט מיר באשווארן, אויב ס'איז איך זאל מבטל זיין די שבועה וואס מיין טאטע האט מיר געמאכט, וועל איך מבטל זיין די שבועה וואס איך האב געמאכט מיט דיר. בשעת ער האט זיך געטראפן מיט יוסף און האט אים געמאכט פאר משנה למלך, איז אויסגעקומען אז זיי קענען ביידע שבעים לשון און יוסף האט נאך א לשון לשון קודש אויף די זיבעציג לשונות, האט ער אים געשווארן אז ער וועט קיינמאל נישט דערציילן. אויב דו הייסט מיר מבטל זיין די שבועה, קומט דאך אויס אז פרעה האט נישט געקענט קיין לשון הקודש, נו וואס טוט זיך דא? משה רבינו קומט און שטעלט זיך אוועק פאר פרעה, שטעלט זיך אוועק זאגט אים א דרשה אין לשון קודש, ער פארשטייט דאך נישט קיין ווארט בכלל וואס ער זאגט אים.

וואן ווייסט דער בן חמש למקרא וואס יא וואס וואס איז ימליצנו פון וואן נעמט ער אזא ווארט דער רבי ברענגט ער האט שוין געלערנט דער קינד האט שוין געלערנט פרשת מקץ וואס ימליצנו האט אין זיך אויך דעם טייטש פון איבערזעצן פון איין שפראך אויף א צווייטער ימליצנו מיינט מסביר זיין און אין אסאך ערטער מיינט ימליצנו איבערטייטשן איבערזעצן פון איין שפראך אויף דער צווייטער פון לשון קודש אויף לשון מצרי די רשי האט שוין פריער רבי מדגיש רש"י צו זאגן אז דער קינד האט שוין געלערנט דער בן חמש למקרא ווייסט פון דעם דער רש"י האט שוין פריער מפרש געווען אין פרשת מקץ דער רבי לייגט צו אין הערה 40 אז די ימליצנו מיינט נישט אלעמאל א מתרגם אבל אין זה פירושו בדווקא בכל מקום רבי זאגט גיב א קוק אין רש"י שמות ד' פסוק ט"ז אז נישט אלעמאל אבער דא מיינט עס דעם ענין פון מתרגם זיין וואו ווייסט דער קינד אז ימליצנו איז מתרגם זיין רש"י האט שוין פריער מפרש געווען פרשת מקץ אויפן פסוק כי המליץ בינותם. זיי האבן נישט געוואוסט די ברידער אז יוסף פארשטייט לשון קודש ווייל ס'געווען א מליץ, מנשה איז געווען דער וואס האט געהערט פון די ברידער, און ער האט געהערט לשון קודש, און ער האט עס מתרגם געווען צו יוסף פון לשון מצרי, כשהיו מדברים עמו היה המליץ ביניהם היודע לשון עברי ולשון מצרי, והיה מליץ דבריהם. ממילא יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג, דאס הייסט אהרן וועט האבן א צווייענדיקן תפקיד, ער האט א טאפלטן תפקיד, א' ימליצנו, איבערזעצן פון דער שפראך פון דברי משה, ב' ויטעימנו וכו', ער וועט עס מסביר זיין, מסביר און מטעים זיין דעם תוכן פון זיינע רייד, און מיט א גרויסע הטעמה מיט א גאנצע זאך, משה רעדט פונקט וואס דער אייבישטער האט אים געזאגט אין לשון קודש און ער איז עס מסביר, באופן אז עס זאל נתקבל ווערן ווי רשי לייגט צו, באזני פרעה, משה'ס ווערטער גייט גארנישט אריין באזני פרעה, ער רעדט צו אים אין א אנדערע שפראך וואס ער קען גארנישט.

אין אות ז' וועט דער רבי פרעגן נאך אמאל א שאלה אויף דעם פירוש אזוי ווי ער האט געפרעגט די שאלה וועגן דעם ענין פון ווי ווי קען זיין משה האט גערעדט אידיש ער פארשטייט לשון קודש ער פארשטייט דאך גאר נישט דער רבי פרעגט נאך א שאלה און גלייך סענטער אות ז' לכאורה איז דאך איז נאך אלץ נישט גלאטיק וויבאלט אז פרעה האט סיי ווי נישט פארשטאנען וואס משה האט מיט אים גערעדט טא וואס איז געווען די תועלת פון משה'ס דיבור ועד כדי כך אז אויף דעם איז געווען א ספעציעלע נתינת יכולת כנ"ל משה קען נישט רעדן אדער גיי נישט ווי געזאגט פריער, עס קען נאך זיין ער זאל קאליע מאכן, פרעה וועט מיינען אז ער איז מסכים מיט אים, אדער גיי, אויב ס'וועט נישט קאליע מאכן, און גיי און שווייג, וואס דארף ער רעדן בכלל, ער רעדט דאך א אנדערע שפראך וואס ער פארשטייט נישט, יעצט דארף מען פארשטיין פארוואס האט דער אייבישטער געוואלט אז ער זאל רעדן, און דער אייבישטער גיט אים ספעציעלע כוחות, עס ווערט א נייע, א נייע, א נס, א נייע נתינת כוח אז משה זאל קענען רעדן. לכאורה דאך א שווערע שאלה, וואס דארף מען האבן דעם לשון קודש אויב ער פארשטייט נישט? פריער האט דער רבי מסביר געווען וואס וועט זיין מיטן לשון קודש פארשטייט דאך נישט אז ער האט עס איבערגעגעבן און די צווייטע שאלה איז וואס דארף מען עס האבן בכלל איז דער ביאור דאס קומט בהמשך צו פירוש רשי אין פריערדיגן פסוק אין פריערדיגן פסוק זאגט רשי ראה דעם פסוק וואס מיר רעדן דא ראה נתתיך אלוקים לפרעה וואס מיינט אלוקים לפרעה איז רשי טייטשט אויס נתתיך אלוקים לפרעה שופט ורודה לרדותו במכות ויסורים, דו'סט זיין דער שופט זיינער, און דו'סט זיין וואס ארויס ברענגען בפועל אז ער וועט האבן מכות ויסורים. דאס הייסט, משה'ס ענין איז אין זיינע רייד צו פרעה, איז נישט געווען אים צו אויפקלערן מיט דברי טעם וכו', ער איז נישט געקומען אים מסביר זיין מיט שכל אז מען דארף ארויסגיין און די אידן ווילן אוועקגיין, דאס איז געווען אהרן'ס תפקיד. ואהרן אחיך יהיה נביאך, ער וועט אויסטייטשן אלס וואס דו זאגסט, כנל. נאר וואס איז געווען משה'ס תפקיד? אים צו שופט זיין אין אן אופן ורודה, ווייס נישט ורודה קען האבן א טייטש אז ער ברענגט עס ארויס לפועל, און רודה מיינט אפשר אויך פשוט שלאגן, שמייסן. משה, ווי דער לשון איז, דער רבי זאגט גלייך ורודה וואס דאס איז, לרדותו במכות ויסורים. אדער ארויסברענגען לפועל, אדער אים קלאפן מיט מכות מיט יסורים. און על דרך זה בענינינו. יעצט וועט מען פארשטיין אויף וואס האט משה בכלל געדארפט גיין אויב ער פארשטייט אים נישט. משה רבינו האט געדארפט זאגן צו פרעה, שלח את עמי. וואס יא, מיט א שטרענגקייט און א בייזערן און און בייזערן זיך אויף אים, זאגן גאר שטארק, שלח את עמי, מיט א מיט א מיט א ברוגז'ן פנים און מיט א מיט א שטרענגקייט און מיט בייזערן זיך, אז פונעם אופן הדיבור און פונעם אויסדרוק פון משה'ס פנים, בשעת מעשה האט געזען אויף משה'ס פנים אז ס'איז אז ס'איז פשוט געוואלדיג דער אייבישטער ווי ער ווי משה קוקט אויף אים, זאל פרעה פארשטיין אז דאס איז קשה, ס'רעדט זיך דא וועגן ערנסטע זאכן. בדוגמה פון מכות ויסורים, זאל וויסן אז מיט דעם קומט עפעס, גיב אכטונג, משה רבינו איז, האט דער אייבערשטער אים געגעבן דער כח, נתתיך אלוקים לפרעה, שופט ורודה, מיט זיין רעדן אין לשון קודש, ער וועט דאך וואס פארשטיין. ממילא איז אראפגעגאנגען אלע שאלות, זייער געשמאק פארשטאנדיג, ס'איז געווען פשוט שווערע שאלות נישט צו פארשטיין, איז עס כפתור ופרח פארשטאנדיג די גאנצע מעשה, וואס דא א חילוק אין משה'ס טענה, דאס ברענגט ארויס דעם גאנצן עניין, דערפאר ווערט פארענטפערט פארוואס מען רעדט עס דווקא דא אין פרשת וארא אויב משה האט א פראבלעם מיט דעם האט עס געדארפט דארטן ווערן פארענטפערט אז ער זאל רעדן נאך אביסל מיט אלע זאכן דעם ערשטן מאל ער איז געגיין איז ער טאקע געגיין מיט אהרן און אהרן געווען האט גערעדט און זיי האבן ביידע גערעדט אזוי ווי ס'שטייט אין דער לשון שטייט צוויי מאל ויאמרו דערנאך איז ער געקומען דעם נאך וואס ער איז געווען איינמאל איז אים נתגלה געווארן אז ער איז פשוט א פארשטאפט מויל און ממילא איז אראפגעפאלן אויך די אלע פיר שאלות אויף רש"י און ס'איז אלץ זייער געשמאק פארשטאנדיג אות ח' ווען מיר לערנען יינה של תורה די רמזים וואס רשי גיט אונז אין די פרשה אין די אין דעם פסוק אין ענין פון ארויסנעמען געוואלדיגע רמזים אין דעם דעם פירוש רשי און וועט אנהייבן מיט דעם פסוק פון ראה נתתיך אלקים וואס מיר האבן יעצט פארענדיגט מיט דעם אז משה רבינו מיט זיין רעדן אין לשון קודש האט ער אים דערשראקן מיט אלס און האט אים איבערגעגעבן דעם דעם דעם מעסעדזש דעם דעם מודעה פון דעם אייבערשטן שלח שלח את עמי און נאך דעם לערנען דעם דעם דעם רשי ווען מיר קומען צו די רשי וואס מיר האבן זיך ביז יעצט געקאכט אין דעם, די רשי וואס מיר האבן געלערנט דא, די שאלות אויף רשי, מיט די אלע אנדערע זאכן וואס רשי זאגט אונז דעם לשון פון פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעתו מפי, ואהרן אחיך ימליצנו ויטעימנו באוזני פרעה, און ארויסברענגען דאס אין פנימיות ענינים, אין יינה של תורה, וואס דאס מיינט, מיט א געוואלדיגע געוואלדיגע הוראה פאר יעדן איינעם און איינעם, ווי זיך צו פירן און ווי אזוי מען דארף זיך פירן, ווי מען דארף זיין צוגעבונדן צום נשיא הדור. אין דעם ענין פון ראה נתתיך אלוקים לפרעה צו שופט ורודה לרדותו במכות ויסורים איז חסידות מבאר דער רבי ברענגט אראפ אין דער צמח צדק אין אור התורה און דער רבי מהרש און זיי זענען מסביר וואס מיינט שופט ורודה לרדותו זענען חסידות לערנט אפ א זייער א געשמאקע זאך פון דעם בשעת קליפות זענען בעוצם תוקפן וואס דאס איז דאך מחמת יניקתם וכו' בשעת קליפות זענען אין דעם עוצם אין דעם אין דעם אין דעם שטארקייט פון זיי האבן א מורא'דיקן תקיפות אין זיך די קליפות אויף צו שטערן צו דינען דעם אייבערשטן לאזן נישט דינען דעם אייבערשטן דאס קומט דאך פון דעם וואס זענען יונק פון קדושה האט אפילו א צדיק קיין כוח נישט זיי אראפ צו ווארפן און צו צוברעכן אפילו א צדיק קען נישט גיין צו דעם צו דעם קליפות ווען זיי זענען בעוצם ווען זיי זענען שטארק איז א צדיק קען זיי אויכעט נישט צוברעכן און דער רבי ברענגט אריין פון די גמרא על דרך מאמר חזל די גמרא זאגט אין ברכות אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו זעסט אמאל א רשע וואס ס'גייט אים גוט ס'גייט אים גוט אויף די וועלט יעמאלט ער האט עפעס א גוטע צייט גיב אכטונג, טשעפע זיך נישט מיט אים יעמאלט. דאס איז נאר, ווער קען עס יא טון? דאס איז נאר ביכולתו יתברך שהוא כל יכול. דער אייבערשטער איז א כל יכול, דער אייבערשטער האט עס באשאפן, דער אייבערשטער קען זיי קען זיי צעברעכן. אז אפילו א רשע, וואס איז כל גאה, אז ער האלט אין דרגה פון גאה, פון גאווה מיט אלץ, זאל זיין והשפילהו הכניעהו והדוך רשעים תחתם אונטערברעכן אונטערבייגן און זיי צוברעכן ווי דער לשון איז אין איוב איז דאס קען טון נאר דער אויבערשטער און דאס מיינט יעצט וועט מען פארשטיין וואס עס שטייט ראה אייבערשטער זאגט אים נישט סתם אזוי נתתיך, ראה נתתיך, אין דעם ווארט ראה ליגט א טיפע באהאלטעניש דא, א ווארט, ראה לשון חידוש ופליאה, א געוואלדיגער פלא, נתתיך אלוקים לפרעה, הגם אז פרעה איז נאך געווען בתוקפו, די גרעסטע תוקף וואס ס'קען זיין יעמאלט איז געווען פרעה, צענדליגער טויזנטער הונדערטער טויזנט אידן האבן געארבעט ביי אים אזוי ווי אזוי ווי די שווערסטע ארבעט וואס קען זיין, ויעבידום בפרך מיט די אלע סארטן זאכן דארטן הגם אז פרעה איז נאך געווען בתוקפו ביז אפילו לא היה עבד יכול לברוח ממצרים ברענגט ער אראפ דעם רש"י ברענגט אין פרשת יתרו פון מכילתא אז איין עבד האט נישט קענט דארט לויפן פון מצרים האט דער אייבערשטער געגעבן משה'ן ממשלה זרוע כקל ממש על פרעה דער זרוע כקל איז נעמט זיך פון איוב און ממשלה ממש על פרעה ווערט אראפגעברענגט א לשון פון אור התורה פון דעם צמח צדק און אויך פון דעם פונעם רבי'ן מהר"ש אז ס'האט דער אייבערשטער געגעבן משה רבינו דעם כוח אזוי ווי דעם אייבערשטן ביז צו רודה זיין אים במכות ויסורים ברענגט אראפ אויך אין הערה 50 פון תורת חיים פון דעם מיטעלן רבי'ן אז פרעה איז דער ענין פון קשי עורף פון קליפה תוקף הישות והגסות און זיין הכנעה אים אונטערטעניקן אים צוברעכן איז דווקא דורך משה ווייל משה דער אייבערשטער האט אים געגעבן דעם כוח וואס דער אייבערשטער האט ווי געזאגט פריער אין דעם פסוק וואס שטייט דארטן אז נאר אפילו א רשע וואס כל גאה דארף זיין השפילהו הכניעהו איז נאר דער אייבערשטער קען עס און דער כוח האט איז געגעבן געווארן דווקא צו משה נאר משה האט געקראגן דעם כח ווארום זייענדיג דער נשיא הדור משה איז געווען דער נשיא הדור דער אנכי עומד בין השם וביניכם להגיד לכם את דבר השם שטייט פרשת ואתחנן משה רבינו זאגט צו די אידן איך בין דער איך בין דער וואס שטייט צווישן אייך מיטן אייבערשטן וואס מיינט דאס א ממוצע אז א ממוצע דורך וועמען עס ווערט נמשך דבר הוי' ממש דעריבער ווערט דורך אים נתגלה כוחו ויכולתו יתברך לרדות במכות וייסורים. פרעה איז אויפן גרעסטן די גרעסטע ווי דער לשון שעה משחקת לו, די קליפה איז אויפן גרעסטן אופן, ווי קען עס משה טון? משה האט דעם כח וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן זרוע כקל. און דערמיט איז מובן, דרך אגב, בחצאי ריבוע זאגט דער רבי אויף א געוואלדיגן געשמאקן חידוש, וואס מען לערנט אין גמרא זייער א געשמאקע זאך און דעריבער איז מובן פאר וואס רב שמעון בן יוחי רב שמעון בן יוחי אזוי שטייט דארטן האלט מותר להתגרות ברשעים גמרא אין ברכות און מגילה זאגט אז רב שמעון האלט אז מען מעג להתגרות ברשעים דארט ווערט ער געלערנט אז אתה רואה רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו רב שמעון בן יוחי האלט אז מען מעג אויך ווען השעה משחקת לו און שטייט קלאר דארטן ווייל רשב"י איז א ניצוץ פון משה רבינו רשבי איז א ניצוץ פון משה רבינו כידוע און ברענגט אראפ פון סידור פון שער הלג בעומר אין נאמען פון כתבי אריזל דער אלטער רבי זאגט אז וואס דער ניצוץ אז רשבי איז א ניצוץ פון משה רבינו וואס האט דעם כח צו מכניע זיין די רשעים אויך ווען זיי זענען בתוקפם דערפאר קומט רשבי און זאגט דערפאר זאגט רשבי קלאר אז מותר להתגרות ברשעים און א ראיה צו דעם זען אז משה רבינו האט עס געקענט האט דאס איז דער טעם פנימי פארוואס משה רבינו האט געמוזט רעדן צו פרעה יעצט זאל מען פארשטיין מיט פנימיות הענינים פארוואס משה דארף רעדן צו פרעה אויב ער זאגט אויב ער זיין אים פון א פון פון ערל שפתים זאל ער נישט גיין אדער זאל ער גיין און נישט רעדן ניין משה רבינו האט געמוזט רעדן צו אים פריער האט ער דאך מסביר געווען פשוט אין נגלה און פארשטאנדיג אין פשוטו של מקרא האט ער מסביר געווען אז משה האט גערעדט מיט אים מיט א בייזן פנים און האט גערעדט זייער אנגעשטרענגט און געו מיט זייער שארפע ווערטער אז ער זאל זען אז ער זאל זען וואס רעדט זיך דארט רעדט זיך דעם לשון שטרענגקייט און בייזערן זיך ביז אויפן אויסדרוק פון משה'ס פנים האט ער זיך דערשראקן ווי ער האט אויסגעקוקט דא אין פנימיות הענינים איז טיפער עס איז נישט געווען גענוג דיבורו של אהרן א', ס'איז נישט געווען גענוג דיבורו של אהרן, משה האט געמוזט רעדן, און ב', כאטש אז דער דיבור איז געווען אין א שפראך וואס פרעה האט נישט פארשטאנען, ווייל דא האט זיך געמוזט אויפטון די שבירה פון פרעה ווען ער איז נאך בתוקפו, מ'רעדט דאך דא וועגן ברעכן די שבירה פון פרעה, און דעריבער, א', איז עס נאר בכוחו של משה, אהרן קען עס נישט אויפטון, ב', ס'איז נישט א ענין פון בירור, נאר שבירה. ווען ס'רעדט זיך וועגן בירור, דארף מען מסביר זיין. משה רבינו גייט אים נישט מסביר זיין, ער גייט אים ברעכן. ווי דער לשון, לרדותו. ראה נתתיך לשבור אפילו ווי זיי זענען אין זייער תוקף עס איז דערפאר נישט נוגע אז פרעה זאל פארשטיין דעם דיבור ער דארף גארנישט פארשטיין משה רבינו מיט זיין כוח מיט דעם כוח פון דעם אויבערשטן עס איז א שליח פון דעם אויבערשטן אויף זיין פלאץ ער גייט רעדן מיט אים אנשטאטס דער אייבישטער זאל גיין רעדן מיט אים ווערט אויפגעטון דער ענין פון א לויטאלע שפראך מיט אלץ נו איז דאס וועלן מיר צוריק קומען יעצט צו אונזער רש"י און מיר זעהן יינה של תורה אין אונזער רש"י על פי הנ"ל איז אויך מובן דאס וואס רש"י זאגט אז משה האט געמוזט איבערגעבן דברי הקודש ברוך הוא דער לשון פון רש"י כפי ששמעת מפי דווקא ווי דו האסט געהערט פון מיין מויל פארוואס אט דעם כוח צו קענען צו ברעכן קליפות ווען זיי זענען נאך בתוקפן האט משה רבינו געהאט מצד דעם וואס ער איז געווען דער שליח השם דורך וועמען עס איז נתגלה געווארן כחו יתברך ווי דער לשון איז זרוע כקל, משה רבינו האט געהאט א זרוע אזוי ווי דעם אייבערשטן, און דעריבער איז דער דיבור געווען אין אן אופן פון אתה תדבר כפי ששמעת מפי, די מוז זיין יענעם געשמאק, פארוואס דארף זיין דווקא שמעת מפי, מען גייט ברעכן די קליפה, און די אלע זאכן מוז עס זיין פונקט ווי דער אייבערשטער האט גערעדט, און דער רבי ברענגט א ראי' צו דעם על דרך שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, אזוי ווי דער אייבערשטער רעדט. דערמיט קען מען אויך מבאר זיין וואס דער סדר פון אתה תדבר, פעם אחת כל שליחות ושליחות, כפי ששמעת מפי, האט זיך אנגעהויבן ערשט נאכדעם ווי משה האט געטענה'ט אז אני ערל שפתיים. לכאורה פארוואס איז דאס נישט געווען פריער, דווקא ווען משה האט ארויסגעברענגט צום אייבערשטן זיין בעיה, אז ער איז ערל שפתיים, האט דאס ארויסגעברענגט יעמאלט דעם ענין פון די שליחות אז ער קען אתה תדבר און דו קענסט רעדן איינמאל און דו מוזט גיין רעדן מיט איינמאל ווייל דו ביסט א ווייל נתתיך אלוקים לפרעה און דאס מיט דעם האבן די גרעסטע השפעה וואס נאר דו קענסט עס דאן ברעכן דעם כוח פון פרעה אפילו ווען ער איז אין גרעסטן תוקף וואו זעט מען עס איז מבואר אין חסידות דער רבי ברענגט אראפ אין תורה פון אלטן רבי'ן און אין תורה פון צמח צדק מבואר אין חסידות אז דאס וואס משה איז געווען כבד פה וכבד לשון האט זיך עס גענומען מצד זיין ביטול צו אלוקות, ס'איז נישט געווען ביי אים קיין קרענק, ס'איז נישט געווען קיין מחלה וואס האט נישט געקענט רעדן, ס'איז געווען משה רבינו געווען בטל אינגאנצן צו דעם אייבערשטן, אז צוליב זיין גודל הביטול האט ער נישט געקענט משפיע זיין, איינער וואס רעדט איז משפיע, גיט איבער צו אנדערע, משה רבינו איז געווען א כבד פה וכבד לשון אדער אפילו ערל שפתיים, ער האט נישט געקענט משפיע זיין, ער איז געווען אזוי בטל אז ער האט נישט געקענט איבערגעבן ווייטער. דער רבי ברענגט א דוגמא פון די גמרא, גמרא זאגט אין חולין על דרך ווי איידי איידי דטריד למיבלע לא פליט ס'רעדט זיך דארט אין גמרא אז ס'אריינגעפאלן א שטיקל פלייש אין א טאפ וואס ס'האלט אין מיטן קאכן דווקא ווען ס'קאכט און ס'קאכט האט א טאפ פון מילך און די און ס'אריינגעפאלן איז די שטיקל פלייש איז ביזי פארנומען טרוד צו איינזאפן אין זיך די מילך ס'דאך אריינגעפאלן אין מילך זאפט עס אריין מילך און ס'גיט עס נישט ארויס אויב מ'נעמט עס ארויס ווען ס'איז נאך הייס דער טאפ ווען ס'קאכט נאך ווען ס'קילט זיך שוין אפ וועט די פלייש דאן נעמען ארויסגעבן די מילך ווערט די גאנצע מילך מיט מיט טרייף אבער אויב איך נעם ארויס דעם שטיקל פלייש ווען ס'איז נאך איך רעד נישט דא וועגן הלכה איך רעד דא ווי דער ענין איז ווי די גמרא זאגט און בשעת די פלייש פאלט אריין און ס'קאכט נאך דארט די גאנצע צייט איז ער פארנומען נאר אריינצונעמען ממילא גיט ער נישט ארויס טאמער נעמסט אים ארויס איז די חתיכה איז טאקע טרייף אבער די מילך קען בלייבן קען בלייבן כשר

איז דאך העכער ווי די דרגה וואס מ'האט גערעדט פריער פון פרשת שמות, ווארום כבד פה וכבד לשון מיינט אז עס איז נאך געבליבן דיבור והשפעה, נאר ס'איז בכבדות, ער קען רעדן אבער ס'איז אים שווער צו רעדן, נאך נאך נישט ביטול לגמרי, ער איז נאך דא, ער רעדט נאך עפעס, ערל שפתיים אבער ווייזט אויף ביטול בתכלית, אונטערגעשטראכן בתכלית, וואס דערפאר קען ער אינגאנצן נישט רעדן. יעצט וועט ארויסקומען זייער געשמאק, און דעריבער איז דווקא האט דער ביטול פון ערל שפתיים געווען די אתערותא דלתתא, הכנה והקדמה צו ראה נתתיך אלוקים לפרעה. ווי האט משה זוכה געווען צו די דרגה פון ראה נתתיך אלוקים לפרעה? ביז אז איך זאג אז ער האט זרוע כקל, און אז א זרוע אזוי ווי דעם אייבערשטן, ער קען גיין ברעכן ברעכן דעם די קליפה פון פון פון פרעה אפילו ווען ס'איז בתוקף, דווקא דורך דעם וואס ער איז געווען בטל, יעמאלט האט ער געקראגן דעם ענין, ס'איז געווען אתערותא דלתתא, אתערותא דלתתא, ער האט זיך מעורר געווען, זיך מעלה געווען, און ער האט מעורר געווען, ברענגט דאס אתערותא דלעילא, עס זאל זיין ראה נתתיך אלוקים לפרעה, דורכ'ן ביטול אין אן אופן פון בלי שום הרגש כלל.

לכאורה קען מען נאך אלס פרעגן, ווי קומט עס וואס דווקא פרעה האט געהערט די שליחות השם אויך פון משה'ן אליין און בני ישראל האבן עס געהערט בלויז פון אהרן און ודבר הוא לך אל העם ממילא ווערט די קשיא דאך מוראדיק ווען דער אויבערשטער זאגט משה צו גיין רעדן צו די אידן זאגט ער זאלסט רעדן צו אהרן און ער רעדן און ער וועט רעדן צו די אידן אז דער לשון דארט מ'האט גערעדט פריער ברענגט פריער קלארן לשון אז משה רבינו רעדט נישט צו די אידן ער האט דערציילט אהרן וואס דער אויבערשטער האט אים געזאגט און אז און די אידן האבן געגלייבט גלייך ויאמן העם עס קומט צו פרעה לכאורה ווי ווי שטימט דאס פרעה איך וויל נישט אויסגעבן ווערט פרעה האט דעם זכות אז משה קומט צו אים און ער רעדט צו אים און די אידן נישט ביי די אידן רעדט נאר אהרן וואס טוט זיך דא אמת טאקע אז בני ישראל האבן נישט געדארפט אנקומען צו דעם, זייער געשמאק, לכאורה האבן זיי נישט געדארפט אנקומען צו דעם, ווייל זיי האבן דאך, זענען דאך נישט קיין קליפות, דאך אידן, מה שאין כן די שבירה פון פרעה קליפה בתוקפה האט געמוזט זיין דווקא נאר דורך כוחו של משה, ווי גערעדט פריער. און על דרך זה איז עס אויך אין פשטות העניין, דער רבי זאגט אין חצאי ריבוע, אזוי איז עס אויך אין אין אין אין אין פשטות, אידן זענען מאמינים בני מאמינים, עס ברענגט זיך אראפ אין גמרא שבת, דעריבער איז פאר זיי גענוג אז אהרן גיט זיי איבער. ערשטנס האבן נישט געהאט די קליפה, און צווייטנס אידן זענען מאמינים בני מאמינים, פשטות איז אידן זענען מאמינים, דארפן זיי עס נישט האבן. דעריבער איז פאר זיי גענוג אז אהרן גיט זיי איבער, אלס שלוחו של משה, וואס משה האט געהערט פון אויבערשטן, און שטייט טאקע קלאר, ויאמן העם וגומר, אין פרשת שמות שטייט שוין ווען משה ווען זיי קומען דעם ערשטן מאל און אהרן האט גערעדט צו זיי, ויאמן העם,

בדרך מעבר מיינט אז ער נעמט פון משה און ער גיט עס איבער צו די אידן. די אידן נעמען דעם דיבור של משה אן קיין שינוי וירידות וירידה במעלתו מצד דעם ממוצע. מצד דעם וואס אהרן נעמט עס און ער גיט זיי עס איבער, האבן זיי די זעלבע זאך ווי משה וואלט עס געגעבן, על דרך ווי משה קיבל תורה מסיני. שטייט ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, דערנאך גייט אריבער דורות אויף דורות אויף דורות און די תורה גייט אריבער פון איינעם צום אנדערן, וואס הגם אז עס איז דורכגעגאנגען כמה וכמה ממוצעים, ביז היינט וואס גייט דורך אזויפיל יארן מיט ממוצעים, פון דעסוועגן איז עס אלץ תורה מסיני. דאס האט זיך נישט געביטן, עס איז געבליבן תורה מסיני. כמאמר חזל, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ניתן למשה מסיני. אלץ איז משה מסיני זעלבע זאך דא אויכעט ווען אהרן קומט און רעדט צו די אידן און ער רעדט אין דעם נאמען פון משה איז ער טאקע א ממוצע ער איז טאקע דאס וואס איז מעביר ער נעמט פון משה און ער גיבט זיי איבער די זעלבע זאך ממש דאס רעדט זיך ווען מען רעדט פאר אידן דאקעגן וואו די אנדערע זייט ביי פרעה אויב דיבורו של משה וואלט צו אים געקומען נאר דורך אהרן'ען וואלט עס געמוזט זיין אין אן אופן פון התלבשות ושינויים וכו' ס'זאל אריבערגיין צו צו פרעה, צו די תוקף הקליפה, אריבער גיין דורך אהרן'ען, מוז עס ווערן א שינוי אין דעם, עס מוז ווערן זיך מתלבש זיין, נישט א מעבר פון משה צו פרעה, עס מוז גיין דורך אהרן, מיינט עס אז עס ווערט שינוי אין דעם, ממילא וואלט אינעם דיבור געפעלט פון כוחו של משה, וואס פאדערט זיך לשבירת פרעה, ווער קען מאכן די שבירה פון פרעה? דווקא משה, דערפאר האט עס געמוזט מאכן נאר משה רבינו נישט אהרן דאך עכט א חידוש נפלא דא אז ווען מ'רעדט צו אידן איז ווען אהרן רעדט צו זיי דאס די זעלבע זאך אזוי ווי אזוי ווי משה וואלט גערעדט אן קיינע שינויים אזוי ווי מ'זעט ביי מתן תורה אז ביז היינטיגן טאג מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש אט עס איז מסיני ס'איז אלץ תורה מסיני מה שאין כן ווען מ'רעדט צו דעם פרעה מוז עס זיין משה אליין דערמיט איז אויך מובן דער שינוי הלשון אין די פסוקים געוואלדיג געוואלדיג וואס מען טוט ארויס לערנען דעם חידוש וואס דער רבי גייט מאכן דעם חילוק פון די פסוקים ווי מען זעט דעם חילוק פון משה פון איינעם פון איין מאל ביזן צווייטן ווי דער אויבערשטער זאגט עס אין די תורה דערמיט איז אויך מובן דער שינוי הלשון אין די פסוקים ביי בני ישראל שטייט אז אהרן יהיה לך לפה יא משה רבינו טענה'ט כבד פה וכבד לשון זאגט אים דער אויבערשטער אז אהרן אחיך יהיה לך לפה וואס מיינט דאס ער וועט זיין דיין מויל פונקט ווי דו גיסט עס איבער דערפאר אהרן רעדט צו די אידן, איז גענוג, ס'איז פונקט די זעלבע זאך ווי משה רעדט פאר זיי. ס'איז דאך געווען די שאלה, ווי קומט עס אז ס'זאל נישט שייך זיין משה זאל רעדן פאר זיי? דאס איז אלץ ביי די אידן. בשעת ס'רעדט זיך וועגן פרעה, אין היינטיגע, אין רשי וואס מיר קאכן זיך דא אין די גאנצע שיחה, ווי שטייט דער לשון דארטן? ויאמר השם אל משה ראה נתתיך אלוקים לפרעה, ואהרן אחיך יהיה נביאך. בפרעה, ואהרן אחיך יהיה נביאך. וואס דאס וואס מ'האט געטייטשט דאן ווען מ'האט אנגעהויבן לערנען די שיחה נביאך נביאך מיינט א מתורגמן אזוי ווי דער תרגום זאגט מתרגם צמצום אינגאנצן ביי אידן איז אהרן געווען פיו של משה לך לפה דער רבי ברענגט אראפ אויכעט אין הערה זיבעציג בתורת חיים מוכיח מזה בתורת חיים דער מיטעלער רבי איז מוכיח פון דעם דלגבי זקני ישראל יהיה אהרן נקרא מדבר מה שאין כן לגבי פרעה, יהיה נביאך, ולא יהיה לפה ממש. ביי אידן איז אהרן געווען פיו של משה לך לפה, אהרן'ס דיבור איז געווען אין דער זעלבער דרגה ווי ווי ער קומט פון מויל פה של משה, בדרך מעבר, מה שאין כן פרעה איז אהרן בלויז געווען, מה שאין כן ביי פרעה איז אהרן בלויז געווען נביאך, וואס דאס מיינט כפירוש רש"י, מתורגמנך, ער איז א מתרגם, און ווען א דבר השפעה ווערט איבערגעגעבן דורך א מתורגמן, קומט זי אראפ בדרך ירידה ושינוי לפי ערך המקבלים, כמבואר בכמה מקומות, ברענגט ער אראפ אין המשך ס ו, און בכמה מקומות ווערט אראפ געברענגט, אז בשעת ס'גייט דורך א מתורגמן, א אנדער סארט שפראך, ס'ווערט אינגאנצן אנדערש, ס'איז שוין נישט דאס. איז ווען ער רעדט צו די אידן, איז לכל הפחות, ממש ווי משה רעדט, דערפאר האבן די אידן נישט געדארפט אנקומען דווקא צו משה, און ברעכן פרעה, מוז זיין דווקא משה. אות י א איז אלץ אראפגעגאנגען זייער געשמאק און פארשטאנדיג און אויכעט דער יינה של תורה, יעצט וועט דער רבי נאר ארויסברענגען וואס דער עיקר עיקר פון דעם אין עבודה פרטית פון כל אחד ואחד, וואס קען זיך יעדער איינער אפלערנען פון דעם, ס'איז דא אמאל אז די נפש האלוקית געפינט זיך אין גלות אין נפש הבהמית, טרעפט זיך אז דער נפש האלוקית איז אין גלות ביז אן אופן וואס השעה משחקת לו, דער נפש הבהמית איז בתוקף און ער לאזט נישט ער לאזט נישט דינען דעם אייבערשטן, די קליפה איז אין א מצב פון גסות גראבקייט, שמגביה עצמה על אור קדושת נפש אלוקית כו', דער לשון פונעם אלטן רבי אין תניא, ער איז זיך מגביה, אזוי ווי גערעדט פריער אז דער אייבערשטער אין פסוק פון איוב, דער אייבערשטער נעמט דעם גאה און די אלע וואס הייבן זיך אויף און ברעכט זיי אראפ מכניע אים, אונטערטעניגט זיי, וואס טוט מען מיט אזא זאך וואס אין דער אלטער רבי'ס לשון מגביה עצמה על אור קדושת נפש אלוקית, וואס טוט מען? איז די עצה אויף דעם, נתתיך אלוקים לפרעה, זאלסט געדענקען אז כ'האב דיר געגעבן אלוקים לפרעה, א שופט ורודה, לרדותו במכות וייסורים, וואס מיינט דאס ביי מענטשן, ביי אידן, וואס מיינט דאס אין אונזער עבודה? זאגט דער רבי, עס דארף זיין דער ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע כו' די גמרא זאגט אין ברכות אז א איד דארף אלעמאל מרגיז זיין, אלעמאל שטיין אויפן וואך, אלעמאל שטיין און אכטונג געבן אויף זיך און נישט לאזן דעם יצר הרע אפילו אויפהייבן די קאפ אויף א סעקונדע, אלעמאל זיין מיט דעם מרגיז זיך קריגן מיט אים און דער אלטער רבי'ס לשון ירעים עליה בקול רעש ורוגז להשפילה א איד ווען ער פילט אז דער יצר הרע איז זיך מתחזק און ער לאזט אים נישט דינען דעם אייבערשטן זאל ער שרייען אויף אים בקול רעש מיט א מיט א נערוועזקייט מיט א מיט א ברויגזקייט להשפילה וואס זאל ער אים זאגן לומר לו אתה רע וכו'

דעם כח האט מען אויף דעם פון משה רבינו, און דעריבער איז אט איז אט איז אט דער כח פאראן ביי יעדן אידן, יעדער איד האט דעם כח פון משה רבינו, ווארום כל נפש ונפש מבית ישראל יש בה מבחינת משה רבינו עליו השלום, דער אלטער רבי אין תניא פרק מ ב זאגט אז יעדער נפש מישראל האט אין זיך די בחינה פון משה רבינו, און על אחת כמה וכמה אז אזוי איז עס ביי ביי אידן אלס כלל, אלס כלל ביי אידן, און ביים נשיא הכלל איז דאך זיכער אז ס'איז דא, וואס הנשיא הוא הכל, רשי אין פרשת חוקת, און דער רמבם ברענגט עס אראפ אין הלכות מלכים, הנשיא הוא הכל, דער נשיא איז אלס, כשם ווי משה רבינו אין זיין צייט האט געהאט דעם כח צו רודה זיין פרעה, במכות ויסורים, אפילו ווען השעה משחקת לו, אזוי איז עס בכל דור ודור, אז דער נשיא הדור, דער אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, ער ברענגט אראפ אין תיקוני פון תיקוני זוהר אז ס'דא אתפשטות פון משה אין יעדן דור ס'ברענגט זיך מרדכי הצדיק איז געווען דער משה שבדור אין יעדן דור איז דא א משה רבינו האט דעם כוח דורכצוברעכן אלע העלמות והסתרים וואס זענען דא אויף קדושה אויך ווען זיי זענען בתוקפו אות י"ב דאס איז אויך דער ענטפער צו די וואס טענה'ן אזעלכע וואס טענה'ן, וועט דער רבי זיי געבן אן ענטפער. באלד אז מען געפינט זיך אין דעם חושך כפול ומכופל, פון דרא דעקבתא דמשיחא, מיט אזויפיל גרויסע העלמות והסתרים וכו' וכו', היינט ווי קען מען דורכפירן די תביעה פון רבותינו נשיאינו צו מפיץ זיין דעם לימוד תורת חסידות און די הלכה בדרכי חסידות בכל מקום ומקום, ווי קען עס זיין, ווי קען מען עס טון? איז דאך די ערגסטע צייט וואס ס'קען זיין, דער חושך איז כפול ומכופל, ס'איז עקבתא דמשיחא, מען האלט שוין ביי די עקביים פון עקבתא דמשיחא, ממש ער האלט ביים נתגלה ווערן, בפרט אין די ערטער וואס זייער מצב איז אזוי נידעריג, אז זענען גאר מונע מעקב וכו', די רביים ווילן אז מען זאל גיין אין אזעלכע ערטער וואס זענען מונע מעקב, און זיי משכנע זיין און זיי איבערבייטן, און זיי אריינברענגען אין לימוד תורת חסידות און לימוד התורה און הליכה בדרכי חסידות. זאגט דער רבי ענטפערט זיי דער רבי דארף מען וויסן אז אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא אויך אין דרא דעקבתא דמשיחא איז אויכעט דא דער כוח פון משה רבינו דורך דעם נשיא הדור דער רבי לייגט צו אז ס'איז נאך מער היינט ווי אמאל ואדרבה באלד די נשמות פון היינטיקן דור און דאס איז דרא דעקבתא דמשיחא זיינען בבחינת גילגול זיי זענען גילגול פון די נשמות פון דור המדבר כידוע עס ווערט אראפגעברענגט אין ליקוטי תורה און ספר הליקוטים פונעם אריזל, און שער הגלגולים, אז מיר זענען אלע נשמות היינט, זענען א גלגול פון די נשמות פון דור המדבר. כידוע, איז זיכער אז די זעלבע עניינים וואס זענען געווען ביים דור המדבר זענען פאראן אויך איצט. אידן אויף דור המדבר האבן געהאט דעם ענין משה רבינו מיט זיך, און ער האט זיי משפיע געווען מיט אלץ, האבן מיר עס היינט אויכעט. און דורך דעם וואס מיר פארבינדן זיך מיטן נשיא הדור, מיט דעם משה שבדור, דער רבי לייגט צו דאס איז כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, ער רעדט אויפן פריערדיגן רעבן, האט מען נישט האט מען נישט וואס נתפעל ווערן פון די העלמות והסתרים, ווארום מ'האט דעם כח פון משה רבינו זיי צו צוברעכן לרדותו במכות ויסורים. דער רבי לייגט צו, אוודאי דארף מען גיין בדרכי נועם ובדרכי שלום, אזוי איז דער רצון פון כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, אז זאל זיין בדרכי נועם ושלום, גיין אויף א זיסן אופן און אויף דרכי שלום, זיי משכנע זיין און זיי צוברענגען, מברר זיין און זיי אויפהייבן. ווי ער האט געבעטן ביי זיין פאטער כבוד קדושת אדמו"ר מהורש"ב נשמתו עדן, אז זיין נשיאות זאל זיין בחסד וברחמים. ס'איז געווען א צייט וואס דער רבי פריערדיקער רבי האט גערעדט מיט זיין טאטן מיטן רעבן רש"ב וועגן דעם ענין פון איבערנעמען די נשיאות לאחרי מאה ועשרים, האט ער געבעטן ביים טאטן אז ס'זאל זיין בחסד וברחמים. זעה איך אז ער וויל אז ס'זאל זיין בחסד וברחמים. איז דארף מען טאקע זיין בחסד וברחמים דארף טאקע זיין בדרכי נועם ובדרכי שלום אבער וויסן דארף מען אז בשעת מען איז צוגעבונדן צום נשיא הדור ווי ווערט מען צוגעבונדן צום נשיא הדור ברענגט דער רבי אראפ פון דעם היום יום עמוד ס"ה וואס די התקשרות איז דורך לימוד תורתו היטן זיינע תקנות די הליכה באורחותיו נצח סלה ועד דעמאלט דארף מען נישט וואס נתפעל ווערן פון קיינע העלמות והסתר פארשטייט זיך מ'רעדט וועגן די יארן פון די תקנות, תקנות פון פריערדיגן רעבן, תקנות פון רעבן וואס דער רבי האט געטאנען ווען פון רמבם, דער ענין פון מבצעים, פון לייגן תפילין מיט אידן, מקרב זיין אידן מיט אלע זאכן, זיך פירן ווי ס'דארף צו זיין, און טון תורה און מצוות מיט אלץ. און אזוי ווי דעמאלט האט משה רבינו צובראכן קליפת פרעה און ארויסגעפירט אלע אידן פון גלות מצרים, ווי מ'גייט לייענען אין פרשת בשלח, ביד רמה, אזוי וועט זיין אויך איצטער, אז נישט קוקנדיג אויף קושי הגלות, וועט דער משה שבדור, דער רבי לייגט אין הערה פֿיר און אַכציק דמשה גואל ראשון הוא גואל אחרון, וועט דער משה שבדור ארויסנעמען אונז אלעמען פונעם גלות צו דער גאולה האמיתית והשלימה, וואס ס'וועט זיין ביד רמה ובקרוב ממש. משיחת שבת פרשת וארא אין תשכ"ט און אין תשט"ו.